ביי די פיש האט מיר מיין פרוי אונטערגעטראגן דאס שטיקל נייעס וועגן א שטעטל רוזוועלט ווי מען האט אן א פארוואס געשאסן אין א מאסע סטרײקער, און איך האב געפילט ווי מיין בלוט הויבט אן קאכן, זידן, איבערלויפן,

אַז מע האָט מיר דערלאַנגט דעם טעלער מיט יויך און איך האָב דערזען צווישן די לאָקשן דאָס פֿײַנע מאַרךביינדל, וואָס איך האָב ליב, האָט זיך מײַן כעס אַ ביסל אָפּגעקילט, און בלאָזנדיק אויף דעם געשמאַקן ביסל יויך, האָב איך צו מיר געמורמלט, ווער ווייסט נאָך אַלעמען, ווער ס'איז שולדיק? ס'קאן דאך נישט זיין אז מ'עט גלאט נעמען ארעמע מענטשן, טאטעס פון קליינע קינדער, און זיי שיסן. א סימן האסטו? אזוי האב איך געזאגט צו זיך, פארוואס שיסט מען דיך נישט היינט? די דאזיגע לאגישע טענה איז מיר שטארק געפעלן געווארן, און איך האב ביי זיך אין געדאנק אנגערופן חכם דענקענדער מענטש, ראדיקאלער טראכטער און אנדערע שיינע נעמען. אז מען האט דערלאנגט צום טיש דאס פלייש און איך האב דערזען צוויי פליגעלעך פון א הון, א זיס לעבערל און דאס פיינע פולקעלע וואס איך האב ליב, האב איך גענומען באטראכטן די זאך אין א גאנץ אנדער ליכט. איצט, נאָגנדיק דאָס װײכע פֿליגעלע פֿון דער הון און צוזיפּנדיק מיט דעם גוטן ביסל װײַן, האָב איך מיך ערשט אַרומגעזען, אַז די זאַך איז גאָרנישט אַזױ שרעקלעך, װי זי איז מיר ערשינען בײַ די פֿיש, און אַז מע דאַרף דעם אַנדערן צד אױך געבן אַ שאַנס צו זאָגן אַ װאָרט.

איז ערשטנס פון וואנען איז געדרונגען אז די באסעס קענען באהויפטן צו געבן צוויי דאלער א טאג? אפשר האבן זיי נישט? אפשר ווילן זיי נישט? אפשר האבן זיי נישט קיין צייט דערצו? און צווייטנס אויב שוין יא סטרייקן, ווארום זאל מען נישט טארן שיסן?

כ'על אייך ברענגען ביישפילן. אנומלט ביינאכט כאפ איך זיך אויף, דערזעה איך ווי נעבן מיין בעט שטייט אן אומבאקאנטער גנב פון נידעריגסטן טיפ, נאר זייער א הויכער און גוט געבויט, שטייט נעבן מיין בעט מיטן רעוואלווער אין האנט, און הונטער אים שטייט נאך איינער מיט א לאמטערנדל, אויך א פרעמדער און אויך זייער אן אטלעטישער יונגערמאן. גוטן אָװנט, זאָג איך, װאָס װינטשן די דזשענטל-לײַט? מיר װינטשן אײַך צו באַגנבֿענען, האָט דער מאָראַליש געזונקענער גנבֿ געענטפֿערט מער מיטן רעװאָלװער װי מיט עפּעס אַנדערש. און דער יונגערמאַן דאָרטן-אָ מיטן לאַמטערנדל װעט אײַך העלפֿן? יעס!

כ'האב זיך געליבט אין א מיידל. וואס הייסט געליבט? געליבט הייסט אז איך האב זיך נאך איהר קראפירט. פשוט אויסגעגאנגען נאך איהר ווי א ליכט. ס'האט געהאלטן אזוי ווייט אז איך האב ביי זיך געהאט אפגעמאכט אז באם אויב זי וועט מיר אפזאגן די ליבע וועל איך זיך אראפווארפן ערגעץ פון א דאך צום שווארצן יאהר. אזוי ווייט האט עס געהאלטן, דארף מען שוין מער, פון דעסט וועגן אז עס האט זיך געמאכט, ס'האט זיך אין איהר איינגעליבט א צווייטער בחור, און ער האט אנגעהויבן אריינצוגיין צו איהר און איהר ברענגען בלומען מיט צוקערקעס מיט אלע זאכן, האב איך לאנג נישט געטראכט, נאר איהם אפגעווארט נעבן איהר הויז און איהם אנגעזאגט.

אה, טראכט איך, אז דו ביסט שוין יא אזא היצל, אזא מערדער, האב איך דיך אין דער ערד, וויל איך זיך גארנישט באדערן מיט דיר, און איך האב זיך צוריקגעצויגן. אט אזא סארט מענטשל בין איך. צי נעמט א שטייגער אזא פאל, איך גיי ארום אן ארבעט און דארף א שטעלע נייטיג ווי ס'לעבן.

זאג איך נישט איך האב אים געהייסן זיין אזא שטארק באקינדערטער טאטע, און נישט איך בין שולדיג אין דעם וואס ער איז קראנק, פון מיינעטוועגן זאל ער זיין געזונט ווי א גוי, און איך ארבעט מיר ווייטער. אפגעארבעט דעם טאג, קומט צו מיר צו דער בעל הבית און מאכט צו מיר, מיסטער,

אז איך האב געהונגערט אזויפיל וועל איך הונגערן נאך אפאר טעג, כ'קען נישט צוזעהן ווי יענער ליידט, אט אזא סארט מענטשל בין איך. סוף פון דער ערציילונג, אן אנדער סארט מענטש.

די נשמות האבן שטיל גערוישט צוזאמען מיט די עטליכע מייז וועלכע זענען בגניבה ארומגעלאפן ארום די וואש-טעפ. ענדליך האט דער זייגער געקלינגען דריי. נישט דער בייטאגיקער דריי, נאר דער נאכטיקער, דער פרימארגנדיקער.

מאראל, די ליבע איז בלינד, דאריבער קען זי זיך גאנץ שיין אויסדריקן אין דער פינסטער. סוף פון די געטרייע טאכטער. דאס פארשטאכענע אויג. ער איז געווען א בחור און האט נישט געוואלט חתונה האבן. אויף זיין עהרן ווארט, נע, נעווער, נימאלס, אזוי האט ער געשוואוירן, וועט ער חתונה האבן. אורזאכע,

איז אַ בלאָנד, גאָלדן מיידל פֿון די גאָלד-בלאָנדע מיידלעך געגאַנגען מיט אים אויף דעם זעלבן טראָטואַר. ויהי, און עס איז ווייטער געווען אַז דאָס דאָזיקע דורכאויס גאָלדענע מיידל האָט זיך פֿאַרפּראָשעט אַן אויג און זי האָט גענומען וויינען מיט נישט פֿרייוויליקע בלויע טרערן, וועלכע האָבן נישט פֿרייוויליק געקוואָלן פֿון אירע העכסט בלויע אויגן. מיסטער, האָט דאָס כמעט גאָלדענע מיידל אָפּגעשטעלט אונדזער האַרט-געקאָכטן בחור, מיסטער, ס' איז מיר עפּעס אַרײַן אין אויג. ווילט איר אַזוי גוט זײַן מיר אַרײַנקוקן אין די אויגן אַרײַן? דער בחור האָט זיך אַרומגעקוקט אין אַלע זײַטן און געזען לינקס מענטשן, רעכטס אויך מענטשן, פארנט א קליינער בליענדיקער פארק, הינטן אויך מענטשן, אויבן א מערקווירדיגער בלוי בלוי בלויער הימל און ער טריפט מיט ווארימען זומער גאלד. האט דעם בחור'ס הארץ גענומען קלאפן קלאַפּן, קלאַפּן, האָבן זיינע קניען זיך גענומען בויגן, בויגן, בויגן, און ער האָט אַ קוק געטאָן אין דעם מיידלס אויגן, אויגן, אויגן. דאַן האָט ער אַרויסגערעדט, מער מיטן האַרץ ווי מיטן מויל. קומט אָט אַהין אין יענעם קליינעם פּאַרק, וועט איר זיך אַוועקזעצן אויף אַ באַנק און איך וועל אײַך אַרײַנקוקן אין די אויגן. איבער אַכט טאָג מיטוואָך איז געווען די חופּה. מאָראַל, געגן שוואַרצע געזעצן קאָן מען זיך שיצן. געגן אַ רעגן פֿון גאָלדענע רענדלעך קאָן מען זיך פֿאַרטײדיקן מיט אַ רעגנשירעם, אָבער װײ צו דיר, מענטש, װען דיר קומט אױס צו קעמפֿן געגן אַ גינגאָלדענעם לאָקן רעגן און געגן די אומגעשריבענע בלױע געזעצביכער פֿון צװײ בלױע מײדלישע אױגן. סוף פון דאס פארשטאכענע אויג. א פאליטישע דערקלערונג פון משה נאדיר. ביים העלישן פלאקער פון דער צווייטער וועלט מלחמה האב איך דעם אלט-נייעם אמת דערזען

ניט אַרויסרײַסנדיק קיין סאָציאַלע פֿונדאַמענטן מיט די וואָרצלען, נאָר לאַנגזאַם איבערבויען, שטיין צו שטיין, ברעט צו ברעט. ניט איבערמאַכן צוערשט די געזעלשאַפֿט, כּדי דורך דער נײַער געזעלשאַפֿט איבערצומאַכן דעם מענטש, נאָר פֿאַרקערט, צום ערשטן איבערבויען דעם מענטש דורך דערציִונג,

נישט דורך אוממענטשליכע מיטלען צו עפעס אן אומקלארן ציל וואס ליגט באהאלטן אין די סודות'פולע פאלבן פון דער צוקונפט, נאר דורך אמת'ער דעמאקראטיע און הומאנעם ליבעראליזם צו א העכערער מענטשליכקייט און ציוויליזאציע.